א גוטן ערב שבת קודש פרשת מקץ. ס'זאל שוין קומען די ענדע פון גאנץ כלל ישראל'ס צרות, די צרות זענען דאך געפערליך, חנוכה איז אן אור הגנוז, מען קען זיך אויספועלן אלעס וואס מען וויל, דער אייבערשטער זאל אונז שוין אויפלייכטן די אויגן. קודם האב איך געוואלט אנהייבן זאגן וועגן דער פרשה פון אוסטראליע, פרוביר ענק מסביר צו זיין די גאנצע צייט אז נודע בשערים בעלה, דער אייבערשטער ווערט באוואוסט לויט וויפיל, מען לייגט זיך אריין צו פארשטיין דעם אייבערשטנ'ס וועגן, און דאס הייסט נודע בשערים בעלה, אז כל ח בשערים זאגט דער זוהר כל חד וחד לפום מאן דמשער בליביה, א יעדער מענטש פארשטייט געטליכקייט לויט וויפיל ער איז זיך משער און וויפיל ער טראכט אריין, יעצט איך וויל ענק זאגן, אונז ווייסן אז קיין שום זאך איז נישט קיין מקרה, גארנישט איז נישט א זאך וואס דאס איז סתם געשען, דער הייליגער בעל שם הקדוש האט אונז געלערנט, אז אפילו ווען א בלעטל רוקט זיך אין א מדבר איז אלעס איז השגחה פרטית, איינער פון די תלמידים האבן נאכגעקוקט ווען דער בעל שם האט עס געזאגט האט ער געגעבן א הייב אויף דאס בלעטל האט ער געזען ס'איז דא א מעריטשקע וואס איז זייער הייס אין די מדבר און דער אייבישטער האט עס פשוט צוגעדעקט ביי שניי, וואס דער אייבערשטער לייגט ארויף אויף די וועלט איז פשוט געמאכט אז די ערד אינעווענדיג זאל נישט צופיל פארפרירן און די קערנדלעך וואס מען האט איינגעזייט זאלן נישט פארפרוירן ווערן ווייל טאמער ווערן זיי פארפרוירן ווערן זיי נישט פארפוילט און קען נישט וואקסן נעמט דער אייבערשטער א בעטגעוואנט א קאלדרע און ער דעקט צו די גאנצע וועלט מיט שניי. כפור כאפר יפזר זאגט רש"י. רש"י זאגט אז אן ארעמאן מיט אן עושר גייען ווינטער אין די גאס, פארן עושר איז אסאך קעלטער און פארן ארעמאן איז נישט אזוי קאלט, פארוואס? ווייל דער אייבישטער צו צוטיילט עס לויט וויפיל געלט מען האט, איז אז דער ארעמאן האט נישט קיין געלט צו קויפן א קאוט איז אים נישט אזוי קאלט, און דער עושר וואס ער האט געלט צו קויפן א קאוט זאל ער זיך קויפן, געזונטערהייט, דו האסט דאך געלט, סאו די אלע זאכן וואס דער אייבישטער טוט מיט השגחה עליונה דאס דארף מען אונז אנהייבן צו לערנען און צו פארשטיין. די גמרא זאגט אין מסכת תענית הרי אז דער אייבערשטער האט גוזר געווען אז ס'זאל קומען אסאך רעגן ווייל די אידן האבן ערליך תשובה געטון ראש השנה יום כיפור און נאכדעם האבן זיי געזינדיגט, וואס טוט דער אייבערשטער דערמיט? ער שיקט עס אין די מדבריות וואו ס'וואקסט נישט, און פארקערט אויך הרי דער אייבערשטער האט גוזר געווען ס'זאל נישט קומען רעגן און די אידן האבן תשובה געטון, וואס טוט דער אייבערשטער? אז ער מאכט אז דעם רעגן וואס ער האט געזאגט לאמיר זאגן ס'וועט אראפרינען אזויפיל טאנען וואסער, שיקט ער עס דארטן וואו מען ברויך עס האבן. סאו די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער פירט זיין וועלט מיט א געוואלדיגע השגחה נפלאה אז עס איז נישט צו משיג זיין אבער מען מוז זיך אריינלייגן אין דעם כדי מען זאל עס פארשטיין. יעצט איך וויל ענק דערציילן א מעשה, ס'דא יעצט א מורא'דיגע זאך אין סידני אוסטרעליע זענען געקומען האסטידזשעס, אייסעס חברה, און זיי האבן איינגענומען אזא סטאר, אזא פיצה שאפ, אין די גרעסטע און די שענסטע פיינענשעל דיסטריקט עריע, און זיי האלטן דארטן האסטידזשעס, און זיי האבן אויסגעצויגן אזא שווארצן פאן, דאס איז א פון די אייסעס חברה, און זיי דעמענדן אז זיי ווילן רעדן צום פרעזידענט פון אויסטראליע, וואס זיי דעמענדן איז שוין נישט וויכטיג. און עס האט אנגעמאכט א פחד, די גאנצע שטאט איז פאראליזירט, ס'איז אין די ביזנעס דיסטריקט, דער עולם האט מורא צו גיין דארט, און דער עולם ווייסט נישט וויפיל מענטשן זענען אינוואלווד און וויפיל מענטשן זענען ביהיינד אלל דיס, און ממילא איז געווארן א פעניק, כ'האב אים געזאגט, ונתתי שלום בארץ איז די וויכטיגסטע זאך וואס ס'איז דא, ווייל טאמער עס איז נישט דא קיין שלום איז נישט דא גארנישט, און טאמער עס איז דא שלום. איז דא אלעס אז דער מענטש איז נישט רואיג. יעצט איך וויל צאמשטעלן נאך א מעשה, און איך וויל דער עולם זאל מיר זאגן צו ס'האט א שייכות צו נישט, כ'מיין יעדער איז בארעכטיגט צו זיין אפיניען. איך האב ענק דערציילט, מיך האט גערופן איינער צו מאכן א מקווה אין אוסטראליע. קיצור איך בין אראפגעפארן און כ'האב אנגעהויבן צו מאכן א מקווה. געווען דארטן אין חבד אין אוסטראליע האבן זיי מיך מכבד געווען אז איך זאל זאגן אפאר ווערטער וועגן מקווה. יעצט, וואס האבן זיי פארשטאנען? זיי האבן פארשטאנען אז איך וועל מיך אויפשטעלן און איך וועל מסביר זיין אז ס'איז דא א שיטת חבד מיט א מקווה פון רש"ב און אזוי ווייטער. דאס איז געווען זייער חשבון אז איך וועל רעדן פון דעם. דערווייל אבער, דעת אחרת היה בי. איך האב געהאט אן אנדערן פארשטענדעניש. איך האב מיך געטראפן אז איך רעד אין א שול וואס איז געווען הונדערטער מענטשן, האב איך געקלערט צו רעדן פון מיין סאבדזשעקט, טשיילד סעקשועל אביוז, און אזוי האב איך טאקע געטון, כ'האב אנגעהויבן צו רעדן פון מיין סאבדזשעקט, אז רבותי ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, ווייל ליידער ליידער, אנפארטשענעטלי, איז עס א מגיפה. און מ'מוז זעהן עפעס צו טוהן. יעצט איז דא דארט א רב ער הייסט הרב אברהם גליק ער האט א לאנגע ווייסע בארד ער האט געוויסט פון די אלע חזערייקעס וואס דארט גייט פאר נאר אזוי ווי יעדער איינער ס'איז אים גרינגער געווען צו מאכן א שווייג מ'האט אים געזאגט ער האט אלעס געוויסט בקיצור און ער האט זיך גענומען שרייען דו מנוול מיטן אחוריים להיכל השם אויסגעדרייט מיטן אחור צום היכל השם גייסטו רעדן דא אזאלעכע זאכן. איך האב אים אנגעפיפן ווי יענער האט געזאגט ס'איז געווען אמאל א מאשקע האט זיך פארגליסט צו בלאזן שופר און ער איז געלאפן צום פריץ מסר'ן אז די אידן לאזן אים נישט בקיצור דער פריץ רופט דעם רב און ער פרעגט אים פארוואס לאזטו נישט מאשקע בלאזן שופר זאגט ער איך לאז אים יא איך זאג נאר פארוואס דארפסטו בלאזן ראש השנה יום כיפור איז דאך אסאך א הייליגערער טאג און כ'וויל דיך לאזן בלאזן יום כיפור. עס זאגט דער פרץ פאר מאשקען, זיי געבן דאך דיר א בעסערן דיעל, זאגט ער, נעע, וואס פארשטייט נישט דער פרץ, ראש השנה בלאזט מען הונדערט קולות, און יום כיפור בלאזט מען נאר איין קול, איז דאך אסאך שענער אז איך זאל בלאזן ראש השנה, זאגט אים דער פרץ אזוי, מאשקע, לאמיר דיך עפעס אויסלערנען, אז דו האסט דעם שופר אין די האנט, וועסטו בלאזן וויפיל דו וועסט וועלן, האלט זיי ביזי, א גאנצע נאכט זאלסטו בלאזן, עניוועי. דאס זעלבע דא אויך, איך האב געהאט דעם שופר האב איך גערעדט וואס איך האב געוואלט, איך האב יעדן געהאט אין בוידעם, יעצט, דארט איז געווען אפשר צוויי הונדערט אידן ביי די אסיפה, עס איז אויך געווען פרויען, עס איז טייטש אזוי, עס איז געווען א מחיצה, עס איז דארט דא א מענער שול און א ווייבער שול. נאך די אסיפה קומט צו מיר צו עפעס א פרוי וואס זי זאגט זי פירט אן די קעמפ און דארטן איז אנדערש ווי ביי אונז, ווען ביי אונז איז זומער איז דארט ווינטער און ווען ביי אונז איז ווינטער איז דארט זומער, האט זי מיר געזאגט זי פירט אן די קעמפ און זי פרעגט ווי אזוי קען מען טאקע וויסן, וועגן די קאונסלערס, ווייל איך האב גערעדט וועגן די קאונסלערס, די זעלבע וואס עטס הערטס מיך רעדן דא יעדע וואך האב איך דארט גערעדט, האב איך איר געזאגט קודם זאלסטו נעמען דרייווער לייסענס פון יעדן, און נאכדעם זאלסטו אויסטשעקן, איך האב איר געזאגט צו דא די גאווערמענט האט א סעקס אפענדערס ליסט, און צוביסלעך. און וויפיל דו וועסט קענען וועסטו טוהן. און סוף איז געווען אז צוויי מענטשן וואס זיי האבן איינגעגעבן חבד בחורים וואס זיי ווילן פארן אויף אוסטראליע העלפן זומער אין קעמפס זענען געווען רעדזשיסטערד סעקס אפענדערס ביי די גאווערמענט. נישט די אונזערע אידישע וועבסייטס, טאקע ביי די גאווערמענט. חברה האבן נישט וואס צו טוהן. איז זומער בונטעווען זיי ארום דא אין קעמפס און ווינטער און ווען דארט איז זומער אין אוסטראליע בונטעווען זיי דארט ארום. ס'שטייט פארוואס האט דער אייבערשטער געמאכט טאג און נאכט אנדערש אין די גאנצע וועלט, די וועלט האלט זיך דאך נאר אין זכות פון תורה, ממילא זאל אייביג זיין א פלאץ אין די וועלט ווי מען לערנט תורה, אפילו אין אמעריקע שלאפט יעדער, אין ארץ ישראל איז מען שוין אויף, אן אינטערעסאנטער דערהער. עניוועי, אינטערעסאנט אז די חזירים האבן אויכעט, פון אלע וועלטן האבן זיי, זומער ווען ס'איז ביי אונז זומער קומען זיי דא אין די קעמפס, און ווינטער קענען זיי דאך נישט גיין אין קעמפ האט מען זיי געמאכט אין אוסטראליע א קעמפ. ס'איז מורא'דיג אינטערעסאנט. עניוועי. בקיצור, זיי האבן עס אנגעהויבן צו נעמען זייער ערנסט. איז דא איינער, ס'איז געווען אזוי, עטליכע בחורים וואס זיי האבן געהערט אז איך רעד פון דעם סאבדזשעקט זענען זיי געקומען ווייל זיי האבן געוואלט מיטהאלטן זעהן וואס דארטן טוט זיך. מעני וועקס איז אויכעט איינע פון די. יעצט, ס'דא דארט א רב משה גוטניק, ער האט מיטגעהאלטן מיט מיר, ער איז געווען דער וואס האט מיך גערופן פאר די מקווה, און איך האב אים אויפגעפיקסט די מקווה, און ער איז זייער צופרידן געווען פון מיר. דער הויפט רב אין אוסטראליע, נישט נאר פון חבד, רב, הייסט קלוגראפט, ער איז א נעפיו פון דעם אברהם גליק. יעצט, ס'איז געווען דארט צוויי מעידזשער חזירים, ביידע הייסן זיי דוד, איינער הייסט דוד קרעמער, און איינער הייסט דוד ציפרוס. דער סיפרס איז אנטלאפן דא קיין אמעריקע, מ'האט אים אויפגעפיקט, ס'איז נישט אינטערעסאנט יעצט די גאנצע זאך, די השתלשלות, די עיקר איז זיי האבן געגרינדעט דארטן א ארגענעזעישן צדק, און זיי סוען חבד רעכטס און לינקס און לינקס און רעכטס, און חבד האלט זיך נאך ווייטער, דו שטייסט אויף אן ארון קודש מיט אחוריים להיכל השם און רעדסט מניוולת, סא דער. אה, ר' אברהם גליק האט גרויסע צרות יעצט ווייל די גאווערמענט האט זיך פארלייגט אויף אים, ווייל ס'איז דא מענטשן וואס האבן אים געזאגט זאלסט וויסן דער חזר'ט מיך אן, יענער חזר'ט מיך אן, סיפרס און קרעמער, און ער האט אלעס פראבירט צו באהאלטן. סאו יעצט לאמיר צוריקגיין צו אונזער שמועס. ס'איז געווען אמאל א מענטש, א גוי. ער האט געזאגט פאר זיין ווייב די וועלט איז זייער פיל מיט מלחמות, געווען א ביליאנער, געזאגט ער גייט חתונה מיט זיין ווייב, האט ער זיך אראפגעזעצט אויף די וועב און ער האט אויסגעפיגערט וואו איז די מאוסט סעיפעסט פלעיס אין די ווארלד זיי זאלן בויען זייער הויז, שוין זיך אראפגעזעצט איז אויסגעקומען די פאלקלענדס איילענדס, דאס איז די בעסטע פלאץ, א קליין אינזל אלעס, א יאר דערויף איז געווארן א מלחמה וועם איז דאס געהערט ליגעלי, עטס געדענקט ס'געווען א מלחמה? ענגלאנד מיט ארגענטינע. יא, אזוי קען מען זיך נישט אויסרעכענען גארנישט. עניוועי, די קלענסטע אינזל ערגעץ אין די וועלט איז אוסטראליע. שטעל דיר פאר דארטן איז געווארן אן אטעק פון אייסיס. שטעל דיר פאר וויאזוי דאס ארבעט. דער אייבישטער האט אויסגעוועלט דעם קלענסטן אינזל, כמעט, א לאנד, אז דארט זאל מען זיך שלאגן. פארוואס איז נישט ערגעץ אנדערש? נודע בשערים בעלה. אונז האמיר עס קלאר ארויס, ווילאנג חבד גייט נאך ווייטער שרייען אחוריים להיכל השם און ער רעדט מניוולת, ביז דעמאלטס האט דאס גאנצע לאנד נישט קיין שמירה. ס'איז אין דעם זעלבן שטאט אין סידני, נישט אין מעלבורן, אין סידני. אין מעלבורן וואוינט אן אלטער חזר בעק זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק שוין אן עק, ער פלעגט אראפציען די בחורים די הויזן, און די אונטערהויזן, און ער האט זיי בודק געווען צו זיי האבן שתי שערות, ווייל ווען נישט קענען זיי נישט באקן קיין מצות, אוי ער מוז זיין א גדול, איר הערט דאך דאס חזעריי, אבער דאס איז אין מעלבורן, איך רעד אין סידני וואו זיי ווילן ווייטער פארדעקן אלעס, און זיי ווילן נישט ארויסקומען מיטן אמת. יעצט למאי נפקא מינה, וואס איז מיר א חילוק, ס'איז אסטראליע, ס'איז יענעם עק וועלט, רבותי איך וויל ענק זאגן עפעס, אונז ליידן מיר אויכעט, אין קראונהייטס האט מען געשטאכן איינעם, און די גאסן זענען נישט סעיף, און דאס איז א ערלי מעסעדזש וואס דער אייבערשטער שיקט אונז, ווילאנג ס'עט נישט זיין טשיילד פראטעקשאן עט עטס אונטערגיין, ס'עט נישט זיין קיין שלום, עטס האטס קיינמאל זיך נישט געשלאגן מיט נחום ראזענבערג, עטס האטס דעקלארירט א מלחמה מיטן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, און עטליכע האבן עס געטרייט, דער דור הפלגה. זיי האבן געוואלט בויען א טורעם ביז צום הימל, טיטוס הרשע, עס איז געווען א גלגול פון נמרוד, זאגט דער אר"י הקדוש, ער האט עס אויך געטרייט, האט אים דער אייבערשטער געזאגט אזוי, דו ווילסט דיך מיט מיר שלאגן, הע הע, דו קענסט דיך נישט שלאגן מיטן קלענסטן ווערעמל וואס עס דרייט זיך ארום אין די לופט, מיט דעם קענסטו דיך נישט שלאגן, נישט נאר מיט מיר קענסטו דיך נישט שלאגן, מיט א ווערעמל. ס'איז אים אריין אין די נאז און ס'האט אים אנגעהויבן צו קראצן דעם קאפ. די אייסעס מאכן אן אזא מין מהומה, ס'איז נישט דא א שטאט און א לאנד אין די וועלט ווי די וועלט פילט זיך סעקיור, און דו קענסט גארנישט טון מיט די חברה, געלט האבן זיי וויפיל דו ווילסט, און ביי זיי איז נישט דא קיין שום מין יושר, און זיי האבן נישט קיין פראבלעם אפצוהאקן מענטשן די קעפ, מ'האט אריינגעלייגט הונדערט מיליאן דאלער צו כאפן בן לאדין. סוי מ'האט אים געכאפט צוויי מינוט שפעטער נאך וואס מ'האט אים געשאסן, צוויי מינוט שפעטער, ווייסט וואס איז געווען? ס'איז שוין געווען זיבן פירער וואס יעדער איינער האט געקלעימט וויקטארי אז ער נעמט איבער בן לאדין'ס פלאץ. אין די הייליגע תורה שטייט ונתתי שלום בארץ ואין מחריד, דאס איז פון די גרעסטע הצלחה וואס דער אייבערשטער קען געבן פאר א מענטש און פאר א לאנד, יעצט איז שמיטה, אונז לאכט מיר דעם אייבערשטן אין פנים פון שמיטה, אונז לאכט מיר און ס מ אין ארץ ישראל פארקויפט מען געהעריג פירות, מען ארבעט געהעריג, ס'איז א מחיה. יעצט, אוודאי זיי האבן היתרים פון עבדיה יוסף און פון אנדערע, אבער די עדה האט דאך נישט די היתרים, וואו זענען אונזערע כשר'ע פראדוקטן, ס'איז אלעס געבלאפט און געליגנט. און דער עונש איז דאס פארקערטע פון ונתתי שלום בארץ ואין מחריד, קוק וואס האט זיך געטון צום שנת השמיטה וואס האט זיך אנגעהויבן די מלחמה און. יעצט זענען זיי אזוי צולאזט די אראבער אז ס'איז שוין נישט דא קיין מלחמה מיט א פראנט, איבעראל מען פארט אריין ווי ס'איז דא א באס סטאפ פארט מען אריין אין מענטשן, ס'איז געפערליך, סאו ס'איז געקומען א צייט ווען אונז דארף מען זיך אנהייבן צו בארעכענען פארוואס טוט דאס דער אייבערשטער און וואס טוהן מיר אונז ראנג און וויאזוי קען מיר זיך אונז איבערבעטן מיטן אייבערשטן.

שלאגט דאך. ס'איז אזוי פאני ווי כלל ישראל איז היינט צוזאמגעשטעלט מיט אפאר לידערס, אגודה, סאטמאר, די אנדערע לידערס. הרב אהרן האט געזאגט א שיין ווארט, זאגט ער אזוי, דער פעטער איז געקומען אויף אמעריקע כי במ כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות, יעצט זעמער געווארן צוויי מחנות, סאטמאר איז צעטיילט געווארן, און ממילא בעט מען הצילני נא מיד אחי מיד עשו. יעצט, אהרן זאגט אין זיין דרשה אז די אלע מענטשן וואס זיי גייען אין ארץ ישראל צו די וואוטס האבן דאס בלוט פון זייער הענט האבן זיי אויף די אלע מענטשן וואס מען הארגעט, און זיי האבן אויכעט דאס בלוט פון די אלע וויקטימס וואס זיי ווערן געהארגעט. יעצט, אונז זעמער צו דעם אלע מסכים, נאר אונז וויל מיר וויסן א זאך, אהרן. די אלע וואס זיי גייען אין קרית יואל צו די וואלן און מען פעלטשעוועט די וואלן און מען טעראריזירט דארטן מענטשן און נאכדעם קאלט קאומא אפ איך וויל האבן אז ער זאל עס ביידע נישט שטערן נישט די ארוינים נישט די זאלוינים זאלן נישט שטערן די קאסינא און פאר דעם וועט ער אים געבן דעיס מיט יענץ הו קעירס יעצט איך וויל פרעגן עט די ענד אוו די דעי אז קאומא קומט ארויס מיט א געזעץ אז די אינשורענס קאמפעניס מוזן אנערן ווען איינער וויל זיך טוישן זיין סעקס, ס'טייטש אז א זכר וויל ווערן א נקבה און א נקבה וויל ווערן א זכר, מוז עס די אינשורענס קאמפעניס באצאלן, מען רעדט דא פון הונדערטער טויזענטער דאלער און יארן טערעפי, ווייל ער מוז ער מוז דאך קענען קומען אין געזעלשאפט אויך, ער איז דאך אן אויסגעשפיגענער, למשל אז איינער ווערט פון א זכר א נקבה, די נקבות ווילן נישט אים עקסעפטן און די זכרים ווילן מיט אים נישט האנדלען מער. און ווער האט דאס געטוהן? אונזער בלאק וואוט איז א חלק אין דעם? און דאס איז נישט פונקט אזא גרויסע עוולה? קודם אלע קינדער ליינען עס, און ס'איז באשריבן אין אלע צייטונגען, און נאכדעם די מען טאר זיך נישט, ס'איז דאך א הלכה אין שולחן ערוך אז א מאן טאר זיך נישט מסרס זיין, ס'איז דאך דא הלכות אויף די אלע זאכן, סאו וואס איז אנדערש דיין אריינשטעלן קאומאו ווי יענער שטעלט אריין זיינע מענטשן? אה, ווייל דא קריגסטו דעם דאלער, זאל יענער קריגן דעם דאלער. כ'וויל ענק זאגן ווי פאלש די וועלט איז, און מ'מוז דאס רעדן, איך האלט אז דאס איז א חסד השם וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אז מ'האט דא די אינטערנעט מיט די מיט ווייפיי מיט וואטסעפפ מיט די אלע זאכן, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, איך האלט אז דאס וועט ראטעווען דעם דור, פארוואס? ס'איז זייער פשוט. ווייל די אלע זאכן ווייזן ארויס די דאבל סטענדערדס ווי אלע פאלעטישענס און רבנים און פירער פון גרויסע ארגענעזעישענס אויף וואסערא דאבל סטענדערד זיי לעבן אייביג. איטס אנבעליוועבל. ס'געקומען א מענטש, נחום ראזענבערג, ער געטענה'ט אז רבותי ס'דא משכב זכור איינע פון פינף קינדער אין די חדרים זענען מאלעסטעד פון די מלמדים. דאס איז א עוון פלילי, ס'א עוון בל יכופר. איינע פון צוויי קינדער זענען מאלעסטעד אין א מקווה. ס'א עוון בל יכופר איז האב איך געזאגט מען דארף עפעס טוהן צו דעם האט מען אנגעהויבן דער איז א מנוול און ער איז א חזר און ער האט אין בארדיטשוב שיקסעס און אין קיעוו און ווי דו ווילסט גענומען א מענטש סתם אים צו צומאלן נו איך האב ענק שוין געזאגט א טויטן באגראבט מען ווייל ער לאזט זיך ווען ער זאל זיך נישט לאזן באגראבט מען אים נישט איך האב מיך ברוך השם פון די שקצים נישט געלאזט איך בין אויך א סענד סטריט בוי און איך האלט אז איך בין פון די סאטמארע תלמידים פון די חשוב'ע ווייל איך האב נישט קיין מורא צו רעדן און אונזער רבי האט נישט קיין מורא געהאט, סא איך האלט אז איך בין א חשובע תלמיד פונעם הייליגן רעבן פונעם דברי יואל. שוין, נאכדעם האבן זיי געמאכט פונעם היינטיגן בעלזער רב, ער איז א שייגעץ, מען האט צאמגערעדט אויפן כל דבר אסור, מען האט צאמגערעדט אויף זיין שלום בית, מען האט צאמגערעדט אסאך זאכן, מען האט געטוהן כל דבר אסור מיט דעם מענטש, מען האט צאמגעזעצט ניינציג רבנים זאלן ארויסגעבן א חרם. שוין, קענסט דאך אויך גארנישט טון. ניינציג רבנים האבן עס געטון, האבן זיי עס געטון. דער אנדרייער איז געווען רבי לייביש לייזער, ווייל ער האט געוואלט אמאל ווערן דיין אין בעלז, ער איז געווען א חבר מיטן בעלזער רב, און מ'האט אים נישט גענומען, ער האט נישט געזוכט קיין שיינע אידן, ער האט געזוכט אדער א תלמיד חכם, אדער דארף איך דיך נישט האבן. און מ'האט אנגעדרייט רבי יענקעלע לייזער, מ'האט אלעס אנגעדרייט. יעצט, איך בין נישט אין הימל, איך ווייס נישט, נאר רבי לייביש באצאלט א ביטערע פרייז פאר דעם אלעם. אבער. איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם ווייל דאס בין איך דאך נישט אין הימל ווייס איך נישט דאס איז מיין ספעקולעישן קען זיין אנדערע טראכטן אנדערש אבער איך וויל גיין וויאזוי מען האט געטון מיט דעם בעלזער רב מען האט אים אראפגענומען פון די מעפ מען האט אים געמאכט דעם גרעסטן ביליגסטן לאולייף יעצט דער אמת איז אז מען זעט א איד ווי דער בעלזער רב לאמיר זאגן ער האט פוער פיו געווען קעגן דעם סאטמארער רב וואס טוט מען פאר א מענטש וואס ער האט אזא שיינע גרויסע איידעלע קהילה. וואס טוט מען? נארמאל זעצט מען זיך מיטן אראפ, מען נעמט זיך פארהאנדלען, בעט איבער, בעט אהער, בעט אהין, זאג איך בין געווען ילדות היתה בי, דערס וועיס טו דו איט, אונז האמיר נישט אזוינפיל ארטאדאקסישע אידן אז אונז קעמער זיך אנשטויסן מיט יעדן ווייל אונז זעמער דער מעט שבמעט, אידן זענען דער מעט שבמעט פון די וועלט, און ארטאדאקסי איז דער מעט שבמעט פון איבעראל, מאדערן ארטאדאקסי בליעט שוין אביסל, אבער די אמת'ער ארטאדאקסי, אונז זעמיר כמעט די קלענסטע מתי מספר, איז למעשה איז אזוי, כאפט מען אן אזא בעלזער רב און מען באגראבט אים, ווער האט עס געפירט? טובי' פעקעטע! טובי' פעקעטע געווען איינער פון די גרויסע אנדרייערס אז טאהשער רבי זאל אונטערשרייבן? טאהשער רבי האט נישט געוואלט, איך בין געווען דעמאלטס זייער נאנט צום טאהשער רבי'ן. יעצט, צו איך האב א שיקסע אין אוקריינע צו נישט זאג איך ענק אז ס'איז נישט אמת, אבער צו טובי' האט בועל געווען אין אונגערן א שיקסע ווייס איך קלאר אז ס'איז אמת. איך בין בעל אחריות אויף וואס איך זאג ענק. כ'האב עס קיינמאל נישט געוואלט זאגן ווייל ס'איז נישט נוגע געווען, ווייל ער באדערט נישט שאדט קיינעם. חוץ פון דעם וואס ער האט אנגעגנבעט אנטיקס מיט אלעם. און אזוי געווען די גאנצע קרעמל וואס זיי האבן אנגעדרייט קעגן בעלזער רב זענען געווען אפאר שקצים, אפאר חברה וואס זיי האבן באקומען פאר דעם גרויס געלט, און די חברה לעבן פון דעם. יעצט דו האסט נישט געכאפט אז מיט דעם וואס דו האסט ארויסגעווארפן בעלז האסטו דיך געמאכט א גרויסן פראבלעם. הגם למעשה האט זיך דער בעלזער רב זייער שיין אהערגעשטעלט, אבער כ'רעד אפילו ווען ער וואלט זיך נישט אהערגעשטעלט האסטו גענומען אן עדה און דו האסט אפגעהארגעט. יעצט אונז ווייסמער ס'איז געווען איינער כת ש"ץ. כת ש"ץ? מען האט אים ארויסגעווארפן פון כלל ישראל, מען האט געמאכט א חרם אויף אים און פארטיג. יעצט איז דא אין איינע פון די ספרים פונעם הייליגן קעמארנער ברענגט ער אז בשעת ווען מען האט זיי ארויסגעשניטן פון כלל ישראל האט די שכינה הקדושה געוויינט, אזוי ברענגט ער, ווייל אמת מען האט אים געמוזט ארויסשניידן אבער צו פארלירן א חלק פון כלל ישראל און בפרט נאך ש"ץ איז געווען א גרויסער מענטש, ער איז נישט געווען סתם א חדר יונגעל. מען האט אמאל געזאגט פאר ר' נתן יוסף'ן מען מוז מעכל לעבאוויטש'ן אונטערברענגען פארוואס ער איז כת ש"ץ, האט ר' נתן יוסף אזוי געלאכט, ער לאכט נאך יעצט, אין קבר לאכט ער, זאגט ער עטס ווייסט ווער ש"ץ איז געווען? דער ציצת נובל צבי ברענגט אז ער האט געקענט כל תורת הקבלה אויסענווענדיג, און ער ברענגט נאך מער. אז ווען ער האט זיך גע'טובל'ט פרייטאג נאכמיטאג אין די מקווה איז האט פון אים ארויסגעשמעקט א ריח גן עדן, ער איז געווען א גרויסער מענטש ווי דער מעכל לעבאוויטש ווי ווי ווי ער קען כל תורת הקבלה, ער האט געלאכט. עם כל זה האט די שכינה הקדושה געהאט צער כאטשיג מען האט אים געמוזט ארויסווארפן ווייל ווייל סוף כל סוף צו פארלירן אידן אונז האבן מיר נישט אזויפיל, און דער סוף איז געווען אז ער האט זיך. נאך גע'שמד'ט אויכעט מיט אלעם, אבער למעשה דאס איז א קלארע זאך, מען קען נישט ארויסווארפן מענטשן פון כלל ישראל, אונז האמיר נישט אזויפיל. שוין, האט ער גערעדט עפעס אויפן רבי'ן וואלט עטס געקענט מתקן זיין. און נאך א זאך, וואס האט עטס געקלערט, עטס וועטס אים ארויסווארפן, ער וועט שוין זיין אנדערש, וועט ער שוין איבערבעטן דעם רבי'ן צו וואס? נאכדעם איז דא נאך א זאך, מען האט געשמועסט די גאנצע צייט פון פארהאנדלען, און דער בעלזער האט זיך געוואלט לאזן בייגן, ער האט נאר נישט געוואלט איין זאך, זיי האבן געוואלט אז ער זאל ארויסגעבן א בריוו אז ר' אהרעלע דער קדוש אהרן האט זיך טועה געווען מיט דעם וואס ער האט געהייסן גיין צו די וואלן, און דאס האט ער נישט געקענט טון, ווייל קודם כל ער איז צו א קליינער מענטש ער זאל קענען זאגן א דעה אין ר' אהרעלע. גרעסערע פון אים האבן נישט געקענט זאגן א דעה, נאכדעם איז ער א דור שפעטער, און נאכדעם דעם וואלט ער דאך פארלוירן אלע בעלזער חסידים אויכעט, סאו דו קענסט דאך יענעם נישט מאכן ער זאל אזוי תשובה טון ער זאל פארלירן אלעס. און איך וויל פרעגן אן אנדערע זאך, פארוואס זוויל מעג יא גיין צו די וואלן און די אלע אנדערע חסידות'ער מעגן יא גיין, וויזשניץ מעג יא גיין און סאטמאר האט זיך משדך געווען מיט וויזשניץ, ווייל אונז לעבן מיר אזוי ווייסט אפאר משוגעים פירן א שטאט אן א פאליסי עטס ווייסט חסידות זעהט היינט אויס פונקט ווי אמעריקע וואס זייט מ'האמיר דעם אבאמא אונז האמיר נישט קיין פארען פאליסי קיין אינטערן פאליסי מ'האמיר גארנישט מ'פארט מ'פארט מ'פארט און נאך די אכט יאר העט זיין א חורבן אז מ'העט עס קיינמאל נישט קענען פארעכטן קוק אמעריקע האט געהאלטן דעם רוס אזוי געדריקט אלל אוו א סאדען היינט ער ער זאגט איך האב גענוג אטאם באמבעס אומצוברענגען אמעריקע ער זעהט אונז האמיר נישט קיין פאליסי. און דאס אכט יאר צו פארעכטן וואס אבאמא האט אין דר'ערד געלייגט, דאס וועט אין פופציג יאר וועט מען דאס נישט קענען פארעכטן, איר ווייסט ווי אמעריקע איז געווארן גרויס און העלדיש? ביי די צווייטע וועלט מלחמה, וואס זיי האבן צוגעשטעלט שיפן, סאבמערינס, עראפלאנען, געווער, ווען נישט ווער האט זיך גערעכנט מיט אמעריקע, אמעריקע האט געהייסן ארויס פון יוראפ, יוראפ האט געהייסן. אלטע קעניגרייכן צו אלטע לענדער. אמעריקע האט זיך געמאכט צו טוהן פון אמעריקע. אמעריקע האט איינגענומען די צווייטע וועלט מלחמה ווען נישט זייערע כוחות וואלט די דייטש געווינען. איז ווי עמיר אונז זיך יעצט צוריק שטעלן מיט די אלע לאסעס וואס מ'האמיר געהאט? נא, הער אויס, זעהט אויס אונז זעמיר נישט מער ווערט. איז למעשה. לאמיר צוריק קומען דא צו די זאך. האט מען געכאפט דעם בעלזער מ'האט אים באגראבן איז ס'געווען א געווינס איא דער בעלזער מ'האט געזאגט דער בערעלע און דער גראבער און זיי געהאט נעמען און דערווייל האט ער געזאגט פאר ענק חברה איך האב ענק אלע אין בוידעם איך וועל מיך בויען איך לאך פון ענק מ'האט אים נישט געוואלט געבן כשר'ע בהמה פלייש האט ער געזאגט העי ווילסט מיר נישט געבן מספרים מאך איך מיר אליין האבן די עדה זיך איינגערעדט אז זענען שוין הונדערט יאר זענען זיי שוין אין ארץ ישראל טאר קיינער גארנישט טון ווער זענען זיי? זיי קענען קאנטראלירן זיבעציג אידן פון מאה שערים, ס'איבריגע גארנישט, קיינער האט זיי נישט מקבל געווען אויף גארנישט, זיי זענען נישט בית דין אין ירושלים, זענען א בית דין פון א קהילה פון א הכשר, וואס האט דארט אנגעדרייט מיליאנען דאלאר, און מיט אסאך טעראר, ס'נישט אריינגענומען נאר פעפסי, און נישט האט מען דארט נישט געגעבן קיין הכשר, נאר זאגט מיר די אלע זאכן. יעצט לאמיר גיין א סטעפ פורדער, וואס איז געשען? יצא מה שיצא, דער בעלזער האט זיך אויפגעבויעט קיין עין הרע אזא אימפעריע, הע, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט אונז האמיר דעם מענטש געלייגט אין חרם, מ'האמיר אים ארויסגעווארפן פון כלל ישראל, אים מיט אלע ארום און ארום, פיין, נאו פראבלעם. יעצט, ס'איז דא א איד וואס האט געהייסן הרב הערצל שפירא, ער האט געוואוינט אין אנטווערפן, ער לעבט שוין נישט, ער ליגט דאכצעך אויפן הר הזיתים האב איך געזען זיין קבר, ווען איך האב געזוכט צו קויפן האב איך געקוקט ארום דארט אין די אלע פלעצער, איך מיין איך האב כ'האב געזעהן זיין מצבה אויך, ער ליגט אויפן הר הזיתים. עניוועי, דער ר' הערצל שפירא איז געווען א מולטי מולטי מיליאנער, לכאורה, איך האב אים נישט געקענט, אבער ער האט געהאט ערליך געלט, און כ'על ענק דערציילן פון פון ווי איך ווייס. ס'איז געווען אזוי, ער האט עוסק געווען אין שווערצן, אמאל האט מען געשווערצט די גרעניץ, אין יוראפ האט מען געמאכט אסאך געלט, כ'האב געארבעט אמאל פאר א באלעבאס א פוילישן איד, האט ער געשאלטן אמעריקע, אַכט און פֿערציק לענדער, עס איז נישט דא קיין איין גרעניץ, אינדערהיים האט מען געלעבט פון דעם. קיצער דער שפירא, ס'איז געווען אזא ביזנעס אז מ'האט אריבער געטראגן פון אנטווערפן אויף האלאנד, צו פון האלאנד איך ווייס אויף פאריז, בקיצור ס'איז געווען אזא גאנצע ביזנעס. עס געווען אמאל א איד וואס ער פלעגט יעדן טאג פארן דעם זעלבן שינעס מיט א ביציקל. איינמאל פרעגט אים דער באאמטער, איך וויל דיך פרעגן, פון וואו לעבסטו? איך מיין וואס טוסטו? זאגט ער, זעסט דאס ביציקל? דאס שווערץ איך אריבער יעדן טאג איין ביציקל מעג מען, און דארטן אין פראנקרייך קאסט עס זייער טייער, אין בעלגיום קאסט עס ביליג, סא איך טראג אריבער א ביציקל א טאג, צוריקקומען קום איך מיט די באן. האבן זיי עוסק געווען אין שווערצן. זאכן. קיצער דאס איז געווען אנגעשמועסט אזוי אז אויב מען טרעפט א שטרענגן באאמטער, קען זיין זיי האבן שוין געהאט זייערע מענטשן וועם זיי האבן אונטערגעקויפט, אויב מען טרעפט א שטרענגן באאמטער ווארפט מען אוועק דאס געלט, צו דיימאנדס האבן זיי געהאט צו וואס איך ווייס נישט. בקיצור, ויהי היום, דער הערצל שפירא האט אדורך געטראגן די גרעניץ און ער האט אפגעקאלט דעם מענטש פאר וועם ער האט עס געטראגן יענער איז געווען פון פאריז, ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן ס'איז געווען א שטרענגער באאמטער, כ'האב געזען איך קען נישט דורך קומען, כ'גיין כ'האב עס ארויסגעווארפן פון די טאש. שוין, בין איך דיר דאך גארנישט שולדיג. שפעטער האט ער געעפנט א שטיח א ראג קאמפעני, ער האט זייער שטארק מצליח געווען שלא כדרך הטבע, נו אז ער האט מצליח געווען שלא כדרך הטבע איז דער איד געגאנגען און ער האט געטענה'ט דאס איז מיין געלט, די האסט מיך אויסגעפאפט, די האסט געסעיווט די דיימענדס צו וואס די האסט געשווערצט, און האסט דיר געעפנט מיט דעם א פאבריק, ס'איז געווען א דין תורה ביי דיין רוט, דאס איז געווען דער בעלזער דיין אין אנטווערפן, און דער בעלזער דיין האט גבית עדות געהאט אלעס און ער האט געזאגט אז דער שפירא איז גערעכט. נישט קיין שום טענות פון דעם איד אז ס'איז זיין געלט. שוין. יענער איד האט אבער געשטופט גרויס געלט פאר ר' איציקל, און ר' איציקל איז א קדוש עליון, און אונז האבן נישט קיין השגה ווער ר' איציקל איז געווען. און ר' איציקל האט געשריגן די גאנצע צייט צו דעם דיין רוט אז ער איז מעוות דעם דין תורה, דאס געלט געהער פאר דעם איד פון פראנקרייך, און נישט פאר ר' הערצל שפירא. שוין, א ווארט פאר א ווארט, א ווארט פאר א ווארט. דער דיין האט זיך אויסגעלאכט, ווייל ער האט געזאגט, איך בין א דיין. איך האב קיין שוחד נישט גענומען, און לויט די תורה קומט אויס אז דער רבי הערצל איז גערעכט. ס'האט אנגעהאלטן א דריי פערטל יאר די מלחמה צווישן רבי איציקל און צווישן דעם דיין רוט פון אנטווערפן. ויהי היום, ס'איז געווען ערב יום כיפור, זאגט רבי איציקל פארן גבאי, קום אונז דארף מיר ערגעץ גיין. טוט זיך אן, ער גייט. ווי גייט דער רבי? קום, כ'גיי. ער גייט אריין צו דעם רב אין שטוב, און ער טוט זיך אויס ביידע שיך, און ער איז מקבל נזיפה, און ער זאגט, איר האט גע'פסק'נט, און איר זענט א רב, און איך האב מיך נישט געטארט מישן, און יעדן סטעיטמענט וואס כ'האב געגעבן איז געווען שלא על פי תורה, און איך בעט אייך איבער איר זאלט מיר מוחל זיין. איר הערט א מעשה? ווייזט מיר היינט א צדיק זאל דאס קענען טון? די מעשה האב איך פירסט הענד, ער האט זיך אויסגעטון די שיך, ער האט מקבל נזיפה געווען פון דעם דיין, סאו, מוז דאך זיין. אז דאס געלט איז ערליך און כשר געלט, נישט קיין גניבות, נישט קיין גזילות, א איד האט מצליח געווען. יעצט, ס'איז דא א מוסד אין ארץ ישראל וואס פאפענהיים פירט, פאפענהיים, ס'איז דא אפאר מוסדות וואס ער פירט, ער פירט בית לפליטות, ער פירט פאר די קימפעטארנס א קימפעטארנהיים, ער פירט אסאך גוטע מוסדות, יעצט בית לפליטות האט נאך זיין זיידע געגרינדעט פאפענהיים, יא. יעצט, דער פאפענהיים איז געווען א יעקע, זייער א וואוילער מענטש, דאס איז שוין זיינס אן אייניקל, זיי פירן דעם בית לפליטות, זיי האבן קריית בנות, דאס איז קרית בנות פאר די ספרדישע, זיי האבן עקסטער א אשכנזישע, זיי טוען א פענאמעל דזשאב, זיי האבן אפאר הונדערט מיידלעך דארט וואס זיי זענען מחנך על פי דרך התורה והיראה. בקיצור, זיי האבן געטראפן איינעם הערצל שפירא'ס א זון, און ער איז א גרויסער מיליאנער, און זיי האבן געבעטן געלט, ער האט געזען ס'איז א שיינער מוסד, און ער האט געוואלט האבן א חלק אין אזא מוסד, הגם ער איז א בעלזער, ער האט געוואלט האבן אין קריעת ים סוף בונוס, און ער האט זיי געגעבן א שיינעם סכום געלט, איך איך בין זיכער מען רעדט נישט פון פופציג דאלער צו הונדערט דאלער, מען רעדט דא מסתם אדער א פערטל מיליאן, אדער א האלב מיליאן, אדער אינגאנצן מיליאן, אדער א גאנצן בילדינג, און ער איז א איד א בעל יכולת, ער קען דאס באווייזן.

בית לפליטות? איר הערט וואס דא טוט זיך? דו רעדסט דא פון א איד וואס מען האט געלייגט אין חרם ווייל ער האט סתם גערעדט אויפן סאטמארע רעבן? דו רעדסט דא פון א איד וואס מען רוידעפט אים וואו ער גייט הע און מען שרייט אים נאך? מען שרייט שוין היינט נישט נאך ווייל הי פראווט דיס פוינט באט למעשה. ער האט נישט דעם כבוד וואס ער וואלט געדארפט האבן אלס זיין אזא תורה בויער אזא מענטש וואס האט אזויפיל געבויעט תלמוד תורה'ס מיט ישיבות מיט ישיבה קטנות מיט מיידל סקולס עניוועי נישט וויכטיג. יעצט וואס איז געשעהן ווייטער איז אז מען האט געדעקט דארטן שיינע טישן, מען זעהט פיקטשערס פון די גאנצע מסיבה, יעצט דער קליין דער גבאי פונעם בעלזער רב האט מיט געברענגט וויין מען זאל קענען מאכן א לחיים האט ער עס מיט געברענגט, שטעל דיר פאר פון די בעלזער וויין נישט פון די עדה'ס וויין, האבן מיין פאפענהיים האט געהאט דארטן זיין עדה'ס וויין אבער מען האט עס נישט גענוצט. און ס'איז געווען א הערליכע שיינע מסיבה, און ער האט צוגעזאגט גרויס געלט, איך ווייס נישט וויפיל, און יעדער ווישט זיך אפ די נאז און פארטיג. יעצט, איך פארשטיי נישט, דעם איד האט ער זיך געלייגט אין חרם, ווי מעגט ער זיצן מיט אים ביי איין טיש? פארוואס? ווייל עפעס א גביר געט געלט? סאו בעיסיקלי זעמיר דאך די זעלבע אין די זעלבע שיף ווי וויזשניץ און אלע אנדערע חסידות'ן וואס נעמען געלט פון די מדינה, וואס א חילוק די מדינה'ס געלט, צו וואס א חילוק אז דער בעלזער זיצט דארטן, ער האט דאך פוער פיו געווען אויפן סאטמארער רעבן. סאו למעשה זעהט זיך אויס אז ס'איז דא נאך א גרויסער חילוק. ווען א איד געט געלט, ווען א איד געט געלט קען ער טוהן וואס ער וויל, קיינער העט אים נישט זאגן גארנישט, און דאס איז וואס איך וויל קומען צו די הכרה. איר זאלט עס וויסן, ס'איז ביי מיר זיכער אז נישט נאר פון דעם גביר נעמט בית לפליטות געלט, זיי נעמען געלט פון די מדינה אויכעט, אונטערן טיש בעקיפין, דאס זאג איך נאר ספעקולעישן, איך בין נישט, כ'האב עס נישט מברר געווען, ווייל זיי זענען גענוג שרוד און קלוג, זאלן לאכן פון מיר, זאלן זעהן ס'זאל נישט ארויסקומען, באט אלע מוסדות נעמען געלט. און דאס איז וואס איך וויל אונז זאלמיר אנהייבן צו לעבן אין ריאליטי. אויב ס'איז אמת אז מ'קען נישט עקזיסטירן אן די אלע מינע געלטער, דעמאלטס שריי נישט אויף יענעם. פארקויף נישט א זאך וואס דו טוסט אויכעט כדי דו זאלסט דיך, ווי מ'זאגט, האלטן גרעסער פון יענעם. מום שבך אל תאמר לחברך. דזשאסט ווייל דו האסט מענטשן וואס זיי קענען שרייען? העי! דעט דאזענט מעיק יו רייט. עניוועי, יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, איך בין נאכנישט זיכער וויאזוי דער חינוך שטייט דארטן. דער בעלזער רב האט געזאגט אז נאר אין ירושלים טאר מען נישט לערנען ענגליש, האט ער געמאכט דארטן, איך ווייס אין ביתר צו ווי, דארט מעג מען יא לערנען. איך ווייס נישט צו דארטן ווי ס'איז היינט דא קריית בנות, צו דאס הייסט ירושלים. מען קען עס א נאמען געבן פישפיקלאדיין, נאכן פישפיקלאדיינער.

יעצט לאמיר גיין ווייטער. עטס ווילטס וויסן ווער פאפענהיים איז געווען? וועל איך ענק פארציילן א מעשה. זיין זיידע פאפענהיים איז געווען א איד פון ווין. אין ווין איז ער געגאנגען אן א בארד, שפעטער אין ירושלים האט ער זיך געלאזט וואקסן א בארד, אבער געווען זייער א ערליכער יעקער. איז למעשה געשען אזוי, דער פאפענהיים האט געהאט.

מיין קינד, ס'מוז דען זיין אז דו ביסט די בייאלאדזשיקעל פאדער פון דעם קינד? ס'איז פונקט אזויפיל נחת אויב דו וועסט ארייננעמען א קינד אין שטוב? יא. עניוועי, איינער פון מיין משפחה האט אויך אריינגענומען א קינד אין שטוב, האט מחנך געווען, אויפגעכאוועט, און חתונה געמאכט, און אונז שעפן מיר פונקט אזויפיל נחת פונקט ווי פון מיין אייגענע קינדער. יענער רופט מיך טאטע, פונקט איך וואלט געווען זיין טאטע, די אייניקלעך רופן מיך זיידע. ס'איז פונקט אזוי חשוב פארן אייבערשטן ווען איינער איז מחנך א קינד. פרט נאך א יתום, נישט דא גרעסערס פון דעם. עניוועי, בקיצור, ער פארט אראפ, דער איד פארט אראפ מיט זיין ווייב, און ער איז אריינגעקומען אין דעם בית יתומים, און זיין ווייב קוקט זיך אום, און פלוצלינג קומט א מיידעלע מיט שיינע געקרייזלטע צעפעלעך, און זי קומט און זי געט א לויף צו, אמא! אמא! דו ביסט מיין מאמע! געט די פרוי א זאג פאר איר מאן, דו ווייסט, ווען איך וואלט ווען געהאט קינדער, ווען איך וואלט ווען געקענט האבן א קינד, וואלט עס אויסגעזען פונקט ווי דאס מיידל, ווייל אזוי האב איך אויסגעזען אלס קליין קינד, שווארצע. האר מיט אלעם, שוין, ס'איז א פארטיגער שידוך, זי גייט אדאפטן דאס קינד, אזוי ווי זי וויל אדאפטן דאס קינד, זעצן זיי זיך אראפ, און מ'הייבט אן צו רעדן, וואס איז מיט א פאספארט, פארן אויף אמעריקע, געט זיך א רוף אן דער אלטער פאפענהיים, אנטשולדיגט, אנטשולדיגט, לאמיך אייך עפעס אויסלערנען, פון דא א קינד גייט נישט ארויס, און בפרט נאך פאר אייך, איר וואוינט אין מאנהעטן, איך ווייס צו איר האלט שבת אינגאנצן. איר האט אפאר טאלער דאס ווייס איך, אבער עס קען זיין איר האלט נישט קיין שבת אויך נישט, און איך ווייס נישט וואסערא כשרות איר געבט פאר דעם קינד צו עסן, און איך וועל אייך ארויסגעבן א נשמה, וואס, פאר אפאר טאלער? פון דעם געלט זאל איך ראטעווען אנדערע קינדער? איך וועל עס קיינמאל נישט טון! זאגט ער, נו, אויף וואס האט מען געזאגט אז איך קען אדאפטן א קינד? זאגט ער, יא! קינד וועט הייסן אויף אייער נאמען, און דאס קינד וועט, איר וועט באקומען א ריפארט קארד יעדע דריי חדשים, און איר וועט באקומען די ביל טאמער מען דארף, פיקסן דאס קינד די ציינדלעך, און דאס וועט זיין אייערס, אם ירצה השם אז דער אייבישטער וועט העלפן אז דאס קינד וועט ווערן גרויס, און דאס קינד וועט זיך טרעפן א חתן, וועט איר חתונה מאכן דאס קינד, און איר וועט זיין דער הויפט מחותן, און איר וועט וויסן אז איר האט איינגעפלאנצט א בוים ביי כלל ישראל, נטע ארזים. בקיצור, האט די פרוי געזאגט ניין. דאס בין איך נישט אינטערעסירט, איך וויל האבן דאס קינד ביי מיר אינדערהיים. האט פאפענהיים געזאגט, דאס וועסטו נישט האבן. איז געגאנגען דער איד און ער האט געגעבן א בלענק טשעק פאר פאפענהיים. און דער איד איז געווען א מולטי מיליאנער. און ער זאגט פאר פאפענהיים, זעסט דעם טשעק? אז דו וועסט עס אויסשטעלן ביז א מיליאן דאלער וועט עס דורכגיין. איך געב דיר א מיליאן דאלער און געב מיר דאס קינד. ווייל וואס האב איך אן א קינד? אז כ'האב נישט קיין קינד, דאס הויז איז מיר ליידיג, וואס האב איך פון דעם געלט? איז געגאנגען פאפענהיים, איר הערט? מען זאגט אויף ענגליש, ווידאוט א סקיפ אוו א הארט ביעט. און ער האט איינגעקנייטשט דעם טשעק אויף צווייען אין פראנט פון דעם מענטש, און ער האט אים צעריסן מיט ביידע הענט אינמיטן, און ער האט געזאגט דעם איד, דא האסטו דיין געלט, געלט איז גשמיות, א אידישע נשמה איז רוחניות, און דאס קען מען נישט קויפן און פארקויפן איינס אויפן אנדערן. די פרוי האט זיך זייער אויפגערעגט. זיי האבן געזאגט לאמיר ארויסגיין פון דא, און זענען ארויס אן גארנישט. דער איד איז געשטארבן אן א קינדער. אין די לעצטעריגע יארן פלעגט ער מיר אייביג זאגן, אוי בין איך געווען א טיפש אז איך האב ארויסגעוואקט, אוי וואלט איך דאך געקענט זען נחת, אוי בין איך געווען א טיפש, כ'האב געפאלגט מיין ווייב. איך היינט הייב איך אן צו פארשטיין אז ער איז גערעכט, איז דען דאס מיידל אין בית לפליטות?

די מעשה ברענג איך ענק צו ווייזן ווער זיין זיידע פאפענהיים איז געווען. יעצט, איך פערזענדליך האלט אז מ'האט נישט געטארט טון מיטן בעלזער וואס מ'האט געטון מיטן, איך האלט ס'איז סתם אפאר שקצים האבן עס געטון, האט אנגעדרייט יענץ. אבער למעשה, די באדעם ליין, אויב מ'האט עס געטון, האט זיך פאפענהיים נישט געטארט אראפזעצן מיט דעם מענטש, זיין זיידע, וואס האט אמאל נישט געהאט א בארד אין וויען און שפעטער האט ער זיך יא געלאזט וואקסן א בארד, ער וואלט עס קיינמאל נישט צוגעלאזט. סאו געט ער א מיליאן דאלער, האט ער נישט דער אייבישטער מעהר געלט? האלט ער נישט אן דער מוסד שוין אזויפיל יארן און ס'האט ארויסגעגעבן אזאלכע פיינע אידישע מאמעס? סאו עניוועי, דעיס איז וואס איך וויל ענק מסביר זיין. עטס זענטס געגאנגען ווילד ווייל עטס האטס נישט געוויסט אז אמאל וועט קומען אן אנדערע צייט און די אלע ווילדע משוגענע אויפפירעכצער גייט ענק צוריק על הפנים אינעם פנים אריין. מ'טאר נישט נעמען געלט? פון פרייע פלעצער. פון דעסוועגן דאך ס'איז דא א דין אין קנאות אז א בועל ארמית איז קנאין פוגעין בו, אבער ס'איז דא א הלכה אז טאמער גייט ער פרעגן איז אין מורין כן. דאס מוז קומען פונעם אינעווענדיגסטן פונעם הארץ דאס קנאות, דאס קען נישט קומען דורך א שאלה, אז דו האסט שוין א שאלה צווייפלסטו שוין טארסטו יענעם נישט הרג'ענען, מוז שוין זיין עדות מיט התראה. די זעלבע איז דא אויכעט. קנאות, און דער הייליגער רבי איז געווען א קנאי, ס'האט אין אים געברענט קנאות. און די אנדערע קנאים איז אויך געווען, רבי עמרם בלוי מיט אנדערע, ס'האט אין זיי געברענט, בריסקער רב, ר' וועלוול. די וואס זיי גייען שוין פרעגן איז שוין אביסל אנדערש דער דין. יעצט, כ'האב אמאל געגרינדעט, ווען איך האב עוסק געווען אין מקוואות אין אוקריינע, האב איך געגרינדעט דארטן א תלמוד תורה אין א שטאט. כ'האב געדארפט באקומען פאר די קאך. פֿופֿציק טויזנט דאלער פון די יונייטעד דזשואיש אפיעל צו פון די זעלבע ארגענעזעישאן ווי עטץ באקומטס ענקערע באסעס. בקיצור האב איך געפרעגט דעמאלטס הרב הגאון רבי אברהם לייטנער שליט"א האב איך אים געפרעגט וואס צו איך מעג דאס נעמען צו נישט האט ער מיר געפסקנט זאלסט דאס נעמען זאג איך אים רבי ס'איז דאך יונייטעד דזשואיש אפיעל האט ער מיר דערציילט א מעשה אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל ער איז געקומען אויף אמעריקע אין ניינטין פארטי סעווען צו ווען, און דער מענטש איז געבליבן שולדיג זייער אסאך געלט אין ארץ ישראל, ער האט געהאט תלמוד תורה'ס אין כפר גדעון און כפר שלום, איבעראל האט ער געבעטן דעם ווייצענער רב, דער שווער פון הגאון הצדיק רבי אברהם לייטנער, אז ער זאל איבערנעמען די תלמוד תורה פון כפר שלום, האט ער אים געזאגט, און געלט. וועסטו האבן, אין ארץ ישראל האט מען דעמאלטס געגעבן געלט פאר חינוך, די ציוניסטן, דו וועסט נעמען פון זיי דאס געלט. פרעגט ער דעם רעבען איך פארשטיי נישט, אך מען מעג נעמען פון זיי געלט, כ'האב דאך געמיינט אז די רעבע לאזט נישט, זאגט ער די רעבע איז א קלוגער קלוגער אויסגערעכנטער מענטש געווען, האט אים די רעבע געזאגט הער אויס, די אלע זענען מזרחי, מזרחי געבט דאס געלט, איך מוז דאך נישט נעמען סאטמארע געלט און געבן פאר מזרחישע קינדער, פאר מזרחישע קינדער קען איך געבן מזרחי געלט. פרעגט ער דעם רעבן אויב דאס איז א היתר נו פארוואס טוט איהר עס נישט פארוואס ווילט איר איך זאל עס איבערנעמען איך זאל עס טוהן זאגט ער ווייל איך בין סאטמאר רב איך בין דער גרויסער קנאי און אז זיי וועלן זעהן אז איך בייג זיך וועט מען שוין זאגן אלעס איז מותר דאס האט מיר רבי אברהם פארציילט איך לאך פון יעדן ווער ס'טענה'ט די מעשה ס'איז ליגן ס'איז ליגן ס'איז שקר און ארויסגעבן נאך א חרם רבי אברהם האט עס מיר פארציילט. יעצט קומט אויס אז צו זיין א קנאי דארף מען אויך האבן שכל, וויסן ווי איין און ווי אויס, וויסן פון וואס מען רעדט, וויאזוי מען רעדט, מיט אלעם. נישט סתם א קנאי. ר' אברהם האט מיר אויכעט געזאגט אז די קינדער וואס דו גייסט יעצט ראטעווען וואס דו עפענסט פאר זיי די תלמוד תורה, טוען דאך עסן אינדערהיים נבילות און טריפות. סאו פאר די קינדער מעג מען דאך זיכער נעמען געלט פון זיי. יעצט, למעשה דארף מען זיין אויסגערעכנט, מען דארף האבן א גדול הדור, מען דארף האבן מענטשן וואס זיי פארשטייען צו די זאכן וויאזוי און וואס און ווען, און דאס איז זייער שווער איבערצוגעבן פאר יעדן, וועגן דעם א בועל ארמית איז קנאין פוגעין בו, פרעגן א שאלה איז שוין אינגאנצן אנדערש דער דין. יעצט איך ווייס האט מיר דערציילט א איד ער האט געפרעגט דעם רעבן צו ער מעג נעמען ווידערגוטמאכונג, דער רבי האט געהאלטן מען טאר נישט מען טאר נישט ער האט פארפירט, פרעגט ער דעם איד צו וואס דארפסטו דאס האבן, זאגט ער, רבי, איך בין קראנק, דאס איז נישט גוט, דאס הארץ איז נישט גוט, כ'האב דא דעים מיחוש און יענעם. אה, דו דארפסט עס האבן פאר דאקטוירים? זאגט ער יא, זאגט ער דעמאלטס זאלסטו עס הונדערט פראצענט נעמען. דאס האמיר אונז נישט היינט, אזא אורים ותומים וואס ער קען דיפערענטשיעטן וויאזוי מען דארף גיין צווישן די טראפן, ווען מען מעג און ווען מען טאר נישט, סוף כל סוף די גאנצע תורה איז דאך געבויעט. אויף גדולי הדור, וואס אלע גדולי הדור האבן אונז געזאגט אין יעדן דור וויאזוי מען מעג און וויאזוי מען טאר נישט, און טאמער ס'איז אזוי מעג מען און טאמער ס'איז אזוי טאר מען נישט. קומען דאן אפאר משוגעים בהמות און זיי ווילן פירן די גאנצע שטאט. סאו עניוועי, פאפענהיים, איך האלט אז דו מעגסט נעמען דאס געלט. דו ווייסט פארוואס? איך בין זיכער אז אין דיין מוסד האסטו אזאלעכע קינדער, מזרחי מיט אנדערע, וואס מען מעג נעמען דאס געלט פאר זיי, און איך בין זיכער ווען דער הייליגער רבי לעבט ווען און ער זאגט מען קען דא ראטעווען א, מיט א בילדינג קען מען ראטעווען אפאר הונדערט מיידלעך וואלט ער געזאגט נעם. פארוואס האט אונזער רבי נישט גענומען ל'איך אייך פארציילן א סוד? ס'האט מיר דערציילט א איד. ער איז געווען ביים סאטמאר, ער איז מיטגעגאנגען מיטן סאטמאר רעבן צו געבן שלום פארן באיאנער רעבן, באיאנער רבי איז שוין דא געווען אין אמעריקע, כ'ווייס פון ווען, פון נײַנצן הונדערט זיבעצן צו. איך ווייס נישט פונקטליך פון ווען, איז דער סאטמאר רב איז דאך געווען א איד א מנהיג, איז ער געגאנגען צום באיאנער רבי, זאגט ער אים, איך בין געקומען צו אייך ווייל איך זעה אז אמעריקע איז חרוב געווארן, איר זענט דאך דא שוין אסאך יארן, זאגט מיר פארוואס אמעריקע איז אונטערגעגאנגען, ס'האט זיך נישט געקענט האלטן דא אידישקייט? האט ער אים גענטפערט מיט איין ווארט. מען האט געגרינדעט סאסייעטיס, מען האט געגרינדעט סעמעטעריס, מען האט געגרינדעט שילן, מען פלעגט דאווענען זיבען אן ערשטע מנין פאר די מענטשען וואס האבן געדארפט גיין ארבעטן שבת, איין זאך וואס מען האט נישט געגרינדעט תלמוד תורה'ס און מיידל סקול'ס. אזוי האט באיאנער רבי געזאגט פארן רעבען. מיט א פאר יאר שפעטער האבן זיך געטראפן דער באיאנער רבי מיטן סאטמאר רב, האט ער אים געזאגט איך האב אויסגעהערט וואס איר זאגט, און כ'האב געגרינדעט תלמוד תורה'ס און מיידל סקולס, און כ'האב געזעהן אז קיינער וויל נישט געבן קיין געלט, די אמעריקאנער אידן האבן נישט געזוכט אידישקייט, האב איך נישט געהאט קיין ברירה, כ'האב געמוזט מאכן מיינע חסידים פאר גרויסע עשירים, אזוי האט אים דער רבי געזאגט, האב איך געהאט דא א איד, האט אונז אלע געמאכט פאר עשירים, און פריערדיגן דור, ס'קומען אידן, נישט געקענט א שפראך, נישט געקענט עי בי סי, נישט געוואוסט וועלכע גאס זיי זענען, און אלע האבן מצליח געווען אין מסחר, דאס איז געווען דעם הייליגן רבינ'ס תפילות, און קוק זיינע תפילות האט געהויבן, ריעל עסטעיט אין וויליאמסבורג איז היינט העכער כמעט ווי אין מאנהעטן.

און ער זאל געבן לחיים און ער זאל ווינטשען און דעטס איט. יעצט אויב עטס ווילטס לעבן אין ריאליטי קענטס עטס מער נישט זיין קיין קנאים ווייל עטס נעמטס ארגער געלט, צו אט ליעסט פונקט אזוי געמיין געלט, סאו וואס האטס עטס צו שרייען אויף יענעם, עטס האטס פונקט אזוי גענומען די באסעס פון אגודת ישראל פונקט אזוי ווי יעדער. סאו וואס הייסט ערליך געלט נישט ערליך געלט? איך וויל פרעגן, לעיזער קעסטענבוים'ס געלט איז ערליכערער ווי מדינת ישראל'ס געלט? מדינת ישראל ווייאלעיט. שמע ישראל און אנכי ה' אלקיך, וואס דאס איז ביהרג ואל יעבור, עבודה זרה, און לעיזער קעסטענבוים'ס געלט איז סיי לא תנאף, וואס דאס אויך ביהרג ואל יעבור, און ס'איז אויכעט לא תרצח, וואס דאס אויך ביהרג ואל יעבור, סא איך זעה שוין היינט נישט אז ס'איז בכלל דא דעם מושג פון ערליך געלט, און איך זעה. פערסענלי, איך זעה נישט מ'קען עקזיסטירן אן קיין געלט פון די גאווערמענט. איך האלט נאר אז די גאווערמענט געבט אזויפיל געלט פאר קראנקע און צובראכענע קינדער וואס דאס לייגן די ראש ישיבות אוועק אין טאש. אבער דאס גיין ארום שרייען אויף יענעם, שריי נישט! דו ביסט דער זעלבער דר'ערדליגער! און אז מ'געבט אפאר הונדערט טויזענט דאלער לאזט מען אריין דעם בעלזער! דו האסט דאך דעם מענטש געלייגט אין חרם, דו האסט דאך נישט געטארט זיצן מיט דעם מענטש, האסט געדארפט זאגן נעמטס צוריק דאס געלט איך ברויך עס נישט! דער אלטער פאפנהיים וואלט אזוי געטוהן. נאר וואס, די אלע אלטע מסירות נפש אידן זענען שוין עניוועי נישט דא, און דער עולם האט אנגעהויבן צו זעהן אז קיינער איז נישט בעסער, איז ממילא זיץ רואיג, זיי שטיל און זיץ רואיג. ארויסגעגעבן א ביכל פרשת הכסף, א חזיר א נואף, ער וועט אויסלערנען וועלכע געלטער מען זאל יא נעמען און וועלכע מען זאל נישט נעמען. עס איז דער פיליפ, מנשה פיליפ. איך וויל נאכאמאל זאגן מיין פאליסי. איך האב א גרויסן פראבלעם אז מען נעמט געלט פון ווי מען טאר נישט, ווייל ס'איז כח הפועל בנפעל. דערפאר, קיין עין הרע נעכטן איז געווען צוויי גרויסע ארמאריס פול, אבער די קינדער זענען אנגעשטאפט מיט מאכלות אסירות, מיט נבילות וטריפות, מיט ביאות אסירות, מען האט שוין מיט זיי געוואוינט, זיי האבן שוין מיט אנדערע געוואוינט, ס'איז א שרעק ווי מען האלט מיר. איז למעשה, אזוי זעט אויס א דור וואס מען האט אזוי געגעבן אזא מין עסן און אזא מין חינוך. אבער איין זאך וויל איך בעטן, אונז זעמער אלע אינעם זעלבן שיף, שרייטס מער נישט איינער אויפן צווייטן, שרייטס נישט. כ'האב ענק שוין דערציילט, ס'איז געווען דער, אין לונדון איז דא איינער טאמי ווייזער, ער איז געווען א טרעוול עידזשענט, האט געטראפן זיין זון, זיין זון האט ער געטראפן אין דער זעלבער צייט איז ער געגאנגען שערן א זונה, איז געגאנגען רב פאדווע און נאך רב חנוך העניך ער האט צוזאמגערופן אין לונדון און ער האט געזאגט מורא'דיגע דרשות מיט אלע יעצט די פאני זאך איז געווען דער טאטע האט געשריגן אויפן זון און דער זון אויפן טאטן האט דער טאטע אים געזאגט אנטשולדיג וואס שרייסטו אויף מיר דו ביסט דאך אינעם זעלבן פלאץ דו באמערקסט נישט אז דו ביסט ביי די זעלבע זונה סא אונז זעמער אלע ביי די זעלבע זונה אונז זעמער אלע ביי די זעלבע אין זעלבן האוער האוז געלט איז העכער פון אלעם צו ס'יא דא א תורה צו נישט דא א תורה. זנות איז העכער פון אלעם, צו די תורה זאגט מען מעג צו מען טאר נישט, סאו אויב אונז זעמער אלע אויפן זעלבן פלאץ שרייטס נישט, אויב ווילט אויסלערנען די חיות פון סאטמער הערטס אויף צו שרייען, ס'איז נישט קיין פלאץ מער מען זאל שרייען אויף יענעם, ווייל מען זיצט מער אלע ביי די זעלבע זונה און מען כאפט דאס געלט, און די זעלבע איז אין ארץ ישראל, זיי גייען דארט צו די בחירות, זיי נעמען געלט אונטערן טיש און אויפן טיש. ענד דעטס איט. ס'איז דא א מעשה אין די גמרא, ס'איז געווען חנה ושבעה בניה, חנה מיט די זיבן קינדערלעך, בקיצור דער קעניג האט געוואלט מ'זאל זיך ביקן, און קיינער האט זיך נישט געביקט, יעדער איינער האט געהאט א פסוק פון חומש, איינער האט געזאגט שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, איינער האט געזאגט הן להשם אלקיך השמים ושמי השמים, אלעס איז דער אייבערשטער, און ער האט געהארגעט אלע קינדער, ביים זיבעטן האט ער געזאגט אזוי, קודם מוזטו טון א גענאדע פאר די מאמע זאל כאטש בלייבן מיט איין קינד, און נאכדעם עסטו מיך נישט פארשעמען, איך ווער מורא'דיג פארשעמט. מען לאכט מיר אין פנים, קיינער וויל מיך נישט פאלגן, קליינע קינדער ווייסן אז ס'איז דא א באשעפער, דאך מורא'דיג. בקיצור, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, האט ער אים געזאגט, איך ביק מיך נישט פאר קיינעם. ער איז געגאנגען, דער קעניג, ער האט געזאגט, כ'וועל אראפווארפן מיין רינגל, און דו וועסט עס אויפהייבן, עט מען כאטש מיינען, אז דו האסט דיך געביקט. האט ער געזאגט, נאו דייס, נאט גאנא העפן. שוין. נאך זייער גוט, ניין? נאך עקסעלענט. יעצט, איך וואלט געוואלט פרעגן א שאלה, אונז שיק מיר אונזערע קינדער אין תלמוד תורה'ס און מען לערנט פון אידישקייט, מען לערנט אז ס'איז דא א באשעפער און מען דארף זיך פאר אים לאזן מוסר נפש זיין טאמער איינער וויל דיך אראפפירן פון אמונה, איך וואלט געוואלט וויסן וועלכס קינד היינט העט קענען נאכזאגן אפילו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, קיינער נישט, נאובאדי, ווייל אז ס'איז דא די. פרי קינדערגארטן, דארטן לערנט מען דאך נישט אז דער אייבערשטער האט באשאפן אינגאנצן די וועלט, מען לערנט נישט פון די אלע זאכן, סא אז מען לערנט נישט די אלע זאכן, ווען וואלט געקענט געשען די מעשה פון חנה ושבעה בניה ביי אונז? קיינמאל אין לעבן נישט, מען מעג זיך ביקן פאר געלט, פאר עבודה זרה, ס'איז נישט קיין חילוק, דו מעגסט טון היינט וואס דו ווילסט, עז לאנג עז דער איז מאני דעט רימעינס אין יור פאקעט, סא ווי האט עטס א רעכט אפילו צו רעדן אויף יענעם? דער לויפער וואס איז ביזי מיט די ווייץ אין אריזאנע אז ס'איז חמץ אין פסח, ער האט שוין ארויסגעגעבן אז מען מעג לכתחילה נעמען די פרי קינדערגארטן, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, אונז זעמיר געווען ביזי אלע יארן, ביי אונז האט אפילו אונזער הייליגער רבי נישט געטויגט, ער איז נישט געווען גענוג א גרויסער ערליכער איד, מען האט נאך געשריגן אויפן רבינו סר מן הדרך, נאכדעם האט מען זיך אריינגעלאזט אין דעם סענטער'ס מעשות, און דער סענטער איז דאך געווען ביזי מיט געלט, סאו אז ס'איז געווען געלט אינוואלווד איז דאך געווען אלעס אין ארדענונג. און היינט שלאגט מען זיך שוין צו אהרן איז דער קודש צו זלמן לייב, קוקט שוין אן ווי אונז האלט מיר, יעדער פשוט'ער איד אין דער אלטער היים אין סאטמאר האט זיך אפגעפירט שענער די יונגע יארן ווי עני פון די צוויי, און אלל אוו א סאדען זיי הייבן אונז פארפירן און אראפנעמען פון אידישן וועג מיט אלע פראגרעמס, און נאכדעם קומט נאך סאטמאר און זיי שרייען אויף יענעם העי מ'טאר נישט! עטס מעגט אלעס נאר יענער טאר נישט! יעצט איז דא איינער וואס ארבעט זייער שטארק אז מ'זאל מוזן לערנען אין די תלמוד תורה'ס ענגליש, ער האט געבעטן איך זאל אים אויך צוהעלפן ווייל ער האט געזען אז סעקשועל אביוז איז גוט געפארן און האט ער געוואלט איך זאל אים צוהעלפן, האב איך אים מסביר געווען אזוי, איך האלט אז מ'דארף טאקע לערנען, איך בין א גרויסער חסיד דערפון, אבער עס צו מאכן א לאו ווייס איך נישט אז ס'איז נישט דא אן אנדערע וועג ארויס. מען קען מאכן די לאו אז ווען מען ווערט זעכצן זאל מען אנהייבן שנעל צו לערנען, א יאר און מען זאל מאכן א GED, מען מוז נישט אנהייבן צו לערנען אלס קליין יונגל, ווייל סוף כל סוף יעדער רעדט היינט ענגליש אינדערהיים אויכעט, כ'מיין ס'איז נישט דא א חסידיש יונגל וואס מען קען זאגן אז ער קען נישט ענגליש, ס'דא קינדער איך זעה ביי די צען עלף זיי רעדן פיין ענגליש, וויל איך נישט מיטשטיין דערמיט, צו מאכן א לאו דאס איז שוין כ'ווייס נישט. איך בין שוין נישט אזוי אינגאנצן אז איך זאל זיין אין דעם א שוטה. אבער על כל פנים, אגודת ישראל האט זיך אנגערופן אז די אלע וואס זיי גרעדזשועטן ישיבה זענען סוקסעספול ביזנעסלייט. איך ווייס נישט וועלכע מענטשן ער קוקט פאר א פיקטשער, וועלכע מענטשן איז זיין מוסטער, נאר איך ווייס אז, און איך מיין ס'איז געשריבן אין די צייטונגען, אכציג אדער ניינציג פראצענט פון קרית יואל, וואס דאס קען מען גרינג ווי מ'זאגט מאכן, אנאליסיס, און איך ווייס אז פון וויליאמסבורג אויכעט און פון בארא פארק, אכציג ניינציג פראצענט זענען אלע וועלפעיר, פוד סטעמפס, סעקשאן עיט, סעקשאן ניין, וויק, שמיק, אלע פראגרעמס וואס ס'איז דא. יעצט, ס'דא מענטשען וואס זענען נאך עושרים אויכעט, וואס אונען נאך ריעל עסטעיט אויכעט, אזוי ווי די פרשה וואס איז געווען יעצט מיט די רובין פעמילי, און זיי גייען נאך אויף וועלפעיר אויכעט. און ס'איז דא אנדערע וואס נייס ס'איז א גוטער וועלפעיר טשעק אויך. אבער וואס אז זיי האבן נישט קיין עדיוקעישן? סאו וואסערע מינע פאלטשע סטעיטמענטס געט אגידה? אגידה געווארן עפעס אזא מין כ'ווייס נישט וואס זיי זענען געווארן? ווען ס'קומען צו סעקשול אביוז האבן זיי זיך געשטעלט אויף די אנדערע זייט אז ס'איז נישט דא קיין סעקשול אביוז. ברוך השם האט זיך איבערגעוויזן ס'איז יא דא סעקשול אביוז. מיר האט געזאגט איינער וואס ער ארבעט ס'א הויכע באאמטער ביי די אגידה זאגט ער מיסטער ראזענבערג דיין נאמען ווערט דערמאנט צוויי מאל א וואך. פרעג איך אלץ וואס ווערט עס דערמאנט? אז ווען אונז וויל מיר זאגן א סטעיטמענט אז ס'איז נישט דא סעקשועל אביוז וויל מיר וויסן וויאזוי האט עס ראזענבערג אויפנעמען? עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג דעי פונקטליך די אלע זאכן איז נישט וויכטיג אבער וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז מ'איז געגאנגען מ'האט זיך געשטעלט אויף די לינקע זייט אלע ארגענעזעישאנס סאטמער א גרויסע וועלטמאכט פון ארטאדאקסי, האט זיך געשטעלט אויף די לינקע זייט. ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא, נחום ראזנבערג איז א מנוול, ער האט נישט צו טוהן, ער האט א הארץ אויף די, לייג אין חרם און פארטיג, ס'איז נישט דא. קאמאן! ס'איז אזוי אינפעסטעד אז דאקטער שולמאן די פידיעטרישען פון בארא פארק האט געבעטן דוב הייקינד דאונט סטארט, איטס סאו אינפעסטעד דעט איטס אן עמבערעסמענט צו סאסייעטי און צו דזשודעאיזם. עניוועי, ס'איז נישט דא. יעצט הייבט מען אן מיט רעדן פון לערנען ענגליש. אגודה זאגט אלע האבן גוטע דזשאבס. אלע זענען נעבעך שלעפערס מ'האט יעדן דיפרייווט פון ענגליש און עטס האטס צוגענומען דעי אלע געלטער און עטס אלל ראנג צו געבן ארגענעזעישאנס למשל סקווער האט געהאט אזא מין קראנקייט זענען צוגעגאנגען צו יעדן אינגערמאן און שרייבן ארונטער כ'האב דיר געבן פינף הונדערט דאלער און זיי האבן צוגענומען זיינע קאלעדזש קרעדיט וואס ער וואלט געדארפט באקומען געלט ער זאל קענען גיין אין קאלעדזש און נאכדעם האבן זיי נישט באצאלט אויך נישט די גאווערמענט האט עס אנגעהויבן צוריקצובעטן און א געהעריגע גניבה א א ארגענייזד מאבס און אגודה גייט זאגן אונז האבן מיר אלע גיטע דזשאבס יעדער האט א גיטן דזשאב פשי יעדער האט א גיטן דזשאב יעדער איז טיף טייער אין דר'ערד יעדן נוצט מען אויס איך געדענק ווען איך האב געגאנגען זוכן א דזשאב איך האב מיך שוין געגאנגען אין סקול איך האב מיך שוין געלערנט. דעמאלטס בין איך נאר געווען א בוקקיפער, שפעטער בין איך געווארן אן אקאונטענט, און ווען איך בין אריינגעקומען צו א היימישן איד. זאגט ער אזוי, הער אויס, דו האסט דאך דיינע פראבלעמס, דו ווייסט דאך איז שבת, מענטשן ווילן נישט נעמען ווייל ס'ווערט, די קורצע פרייטאגס ווערט שוין פֿיר פֿופֿצן איז שוין שבת, איז מוזטו אהיים גיין פרי, און דו האסט דיינע פראבלעמען, דו גייסט מיט א בארד און מיט פאות, און ממילא נארמאל צאל איך, כ'ווייס, לאמיר זאגן, כ'געדענק נישט, ס'איז געווען צוויי הונדערט צו צוויי הונדערט און פֿופֿציק דאלער איז געווען עדווערטייזט אז ער צאלט, און למעשה פאר דיר גיי איך געבן נאר הונדערט און דרייסיג דאלער, אזויפיל ביסטו ביי מיר ווערד. זאג איך אים פארוואס, איך האב דאך נישט צוטון מיטן עולם גארנישט. זאגט ער יא אבער דו מוזט פארשטיין, דו ביסט אין א שאורום און מענטשן קוקן דיין בארד. האב איך געזאגט דעם איד אזוי, הער מיך אויס, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך גיי ביי דיר נישט ארבעטן, נאר איך קען דיר ווינטשן אז דער אייבערשטער זאל אויף דיר פונקט אזוי קוקן ווי דו קוקסט אויף מיר. דאס אלעס. דער סוף, דער איד האט טאקע געהאט אסאך געלט אבער. צען אדער פופצן יאר איז ער געווען אזא אויסגעוועפטער וועפערייזער אז ס'איז נישט געווען זיין גלייכן, ער האט נישט געוואוסט צו ער לעבט צו ער איז געשטארבן. און איך האב געזאגט דעם איד, איך וויל דיך פרעגן עפעס, דו ביסט א איד, דו שפארסט דאך צו פרייטאג פרי, יא? ס'קען זיין די ביזנעס איז אפן, האסט א היתר, איך ווייס נישט, האסט א שותף א גוי? זאגט ער, ניין איך האב נישט, איך בין צוגעשפארט, סאו וועגן וואס זאלסטו מיך פייניגן ווייל איך בין א איד? פארוואס זאלסטו אזוי רעדן? א רשעות, די וועלט האט עס נישט געזען. און נאכדעם זאג איך אים, ס'איז מיר גענוג ביטער אז דער גוי זאגט עס מיר. א איד א שומר תורה זאל מיר זאגן דאס? איך בין מורא'דיג צו צובראכן. און דאס איז וואס דא איז ביי אחינו בני ישראל. אגודה זארגט זיך נישט אז ס'איז דא טויזנטער אינגעלייט וואס האבן נישט קיין דזשאבס. סאטמאר זארגט זיך נישט. האסט אפאר מיליאן דאלער און דו געסט גרויס געלט פאר די קהילה ביסט א מענטש. קענסט אפילו זיין א בועל עריות אויך וועט דיר קיינער גארנישט זאגן. פארקערט. דאס מכשיר זיין. און טאמער דו האסט נישט דאס געלט. לאכט מען פון דיר. כ'וויל וויסן וועלכע גראסערי אין ווילימסבורג גיבט פאר א אינגערמאן אומזינסט גראסערי, און כ'וויל וויסן וועלכע תלמוד תורה נעמט אריין קינדער אומזינסט, סאו אז די קינדער בעטן זיך און די עלטערן פארלאנגען עס אז מ'זאל לאזן די קינדער לערנען ענגליש ווייל זיי מוזן האבן א פיוטשער, איז נישט דא דער מענטש אין די וועלט וואס האט דאס א רעכט צו צושטערן, קומט אגודה און זיי זאגן פאר די גאווערמענט יא יעדער איינער יא זיי זאגן פאר די גאווערמענט זיי האבן געלערנט אונז זעמער אין די תלמוד תורה אבער עס האט זיי גארנישט געהאלפן ווען ער איז געגאנגען און האט ארויסגעשטעלט אין ארץ ישראל און דא אין אמעריקע געמאכט א געהעריגן ארגענעזעישן ארויסגעשטעלט איבעראל צעטלעך יעצט לויפן זיי אים נאך אין די גאס אז ער איז גאר א מסור דער עולם האט שוין נישט מער סימפאטיע צו די שקצה דער עולם איז מיט אים. און יעדער זאגט ירבו כמותו נאך אזאלכע מוסרים, און עווענטשעלי וועלן אונז לעבן ווי נארמאלע מענטשן, און דאס וואלט געדארפט ווען זיין די גאנצע זעכציג יאר, האבן מיר חרוב געמאכט אפאר דורות, א דאנק צו די אלע טמא'נע כלים אז אלעס קומט ארויס, און מ'דארף זיך נישט דערשרעקן מער, מ'דארף זיך נישט לאזן. דו ווילסט זינדיגן ווילסט דיך טרעפן ביי די זונה, מיר גייען אינאיינעם, אבער שריי נישט איינער אויפן צווייטן, דו ווילסט נישט לערנען פון יחוד השם און פון אמונת השם, דו ווילסט אז די קינדער זאלן נישט לערנען שמע ישראל ווייל דו באקומסט אפאר טאלער רחמנא לצלן, שריי נישט אויף יענעם. יעצט דאס רעד איך פאר די אלע מוסדות וואס נעמען געלט און זיי זינדיגן אוועק. ס'איז דא ערנסטע מוסדות וואס זיי נעמען נישט קיין געלט. איך הער זאגן אז אפילו פלאר, דער פלאר, דער דרעטליגער פלאר, ער נעמט אויכעט נישט קיין געלט. און איך הער ס'איז דא אנדערע וואס זיי נעמען נישט. זיי זענען בארעכטיגט צו שרייען. אבער נישט סאטמאר. דזשאסט ביקאוז מ'האט ענק אמאל אויסגעלערנט אז עטס זענטס די פראנט ראנער פון אידישקייט, מיינט נישט אז עטס זענטס נאך היינט אויכעט די פראנט ראנער. עטס האט שוין לאנג אויפגעגעבן. עטס זענט שוין אפילו נישט אין די בעק עטס זענט די וואס עטס מאכט די גרעסטע חורבן היינט פאר כלל ישראל. און ס'איז נעבעך א רחמנות, דער רבי האט איבערגעלאזט אזא עמפייער, אזויפיל קינדער, האט עס איבערגעלאזט אין סיגעטער'ס הענט, דער סיגעטער איז געווען א דר'ערדליגער, די געלט איז ביי אים געווען גרעסער פונעם אייבערשטן און פון די תורה, און ער האט עס אריינגעברענגט אזוי אין עולם אז געלט איז איבער אלעס, וויאזוי האט ער אמאל געזאגט? האט אים געזאגט אז ר' אברהם לייטער האלט מען טאר נישט האבן א סקול דיסטריקט, זאגט ער ווען דער גאווערנער זאל האלטן אז מען טאר נישט און ר' אברהם זאל האלטן אז מען מעג האב איך א פראבלעם, אבער דערווייל אז דער גאווערנער זאגט מען מעג און ר' אברהם זאגט אז מען טאר נישט האב איך נישט קיין פראבלעם, און ער האט נישט קיין פראבלעם עז לאנג עז די קעש פלאו ראולס אין. סא יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט אריינגעקומען א ידיעה אז דער די פאליס אין סידני אוסטרעליע האבן געהערט מען שיסט אינעווענדיג ווייל סגעווען עפעס א בעק דאר וואו מענטשן זענען אנטלאפן עפעס פינעף מענטשן זענען ארויסגעלאפן איז דער חבר האט אנגעהויבן צו שיסן האבן די פאליס אריינגעשטורעמט מען האט אפגעשאסן דעם מענטש און ס'איז דא נאך צוויי טויטע און ווער ווייסט ס'וועט נאך צוקומען ווייל ס'איז דא אפאר פארוואונדעטע באט ריגארדלעס די סיטועשאן איז זיין היסטערי איז אז ער האט שוין געהארגעט זיין ווייב און ער איז א פיודזשיטיוו ער איז שוין אנטלאפן פון איין לאנד צום אנדערן און אויך האט ער האט אויף זיך פערציג קאונטס פון פעדעפיליע ער איז א סעקס אפענדער און מען האט אים געזוכט סא דאס איז וויאזוי די וועלט זעהט היינט ליידער אויס, אנפארטשענעטלי, ס'איז גרויסע צרות. און שטעל דיר פאר, די אלע פרומע, די אגודה, סאטמאר, די האלטן מיט, יא, מ'דארף באהאלטן די אלע סעקס אפענדערס, מ'דארף באהאלטן זייער איידענטיטי, מ'דארף זיי לאזן זאלן ווייטער ארום גיין. וואט א שעים וואס דא גייט פאר. איך האב געוואלט נאכאמאל מאכן חזרה אויף א זאך וואס איך רעד שוין יארן, און איך וועל נאכאמאל רעדן. איר זאלט וויסן רבותי, ס'איז חנוכה, ס'איז קארטן טיים, דאס איז די צייט ווען מען גייט אין די שילן, מיט די גרויסע שילן, מיט די רעבעס, ס'איז דא אונטן בית כסא, ס'איז דא מקווה, ס'איז דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי גייען אין מקווה חנוכה פאר חנוכה לעכט צינדן, יעדער קען טון וואס ער וויל עז לאנג עז די טשילדרען אר סעיף איי דאונט קעיר, באט די פעדעפיילס ווייסן פון דעם און זיי ווארטן דארט, און מען דארף וויסן וואו די קינדער גייען שפילן קארטן ביינאכט צו זיי גייען נישט אין. די קאסינאוס, מען געמבלט, ס'איז א, ס'איז, ס'איז אן עפידעמיק. ס'האט מיר דערציילט איינער יעצט אז ער איז געווען אמאל אינעווענדיג ביי מונקאטשער רב, און ברוך מרדכי'ס קינדער זענען געקומען זיך באקלאגן אז ס'איז די נאכט פון בדיקת חמץ און ער איז אין אטלענטיק סיטי און ער געמבלט. זענען געקומען וויינען צום מונקאטשער רב וואס מען זאל טון. סאו, מונקאטשער רב האט עס נישט גענומען ערנסט, קוק וואס ער, וואט העפענד טו די ענד. אויב דיין קינד האט א פראבלעם. פון געמבלינג אדער אנדערע פראבלעמס, אלקאהאל, וואטעווער די פראבלעם איז, טריי טו סיק פאר העלפ רייט עוועי, ווארט נישט ביז ס'ווערט צו שפעט, ווייל נאכדעם וועט עס זיין אסאך שווערער. מ'זאל אויך נישט לאזן די קינדער גיין נאך געלט, ווייל זיי גייען אריין צו מענטשנ'ס הייזער, ס'איז זייער נישט גוט, און אין די זעלבע צייט, אז ער האט געלט ווייל קען ער שוין קויפן דראגס, מען פארקויפט עס היינט איבעראל, מ'זאל מאכן א ספאט טשעק פון די קינדער'ס הויזן. ביינאכט ווען זיי שלאפן, מען זאל גוט קוקן וואס דארט איז דא, קענסט טרעפן אמאל וויד, אז דו זעסט א סוספישעס זאך, זאלסטו גראד גיין פאר העלפ מיט דעם, און מען זאל נישט שטופן די קינדער מיט אלקאהאל, און טאמער עס קומט זיך צאם פעמילי, זאל מען וואטשן וועם דו לאזט אריין אין שטוב, יעדער איז א חפץ חשוד, אפילו דיין טאטע מיט דיין שווער, נאר. די שאלה איז וויאזוי דו לאזט'ס אריין, וואו זיי גייען איינשטיין, און צו ביינאכט ען זיי נישט קענען אנקומען צו דיינע קינדער'ס בעדרומס. און די בעסטע וואלט געווען ווען יעדער זיצט זיך ביי זיך אינדערהיים, טוטס נישט קיין טובות, חנוכה'טס נישט ארום ביי ביי יענעם אין שטוב. באט, מען קען דאך דאס נישט זאגן פאר יעדן, ווייל נישט יעדער העט עס פאלגן. סאו במילא העט מען אזויפיל כאטש טון, אז מ'עט מאכן אן אווערנעס, און זאלסט אנזאגן די קינדער ביינאכט, אז ווען איינער קומט צו דיר אין בעט, אדער איינער רופט דיך צו זיין בעט, אדער אז דו גייסט אין בית הכסא און מען גייט דיר נאך, זאלסטו דיך נעמען שרייען ניין וואן וואן! נישט קיין חילוק וואס דו שרייסט, קענסט שרייען די מעדזשיק ווארד שידוכים אויך, אבער אזוי עס זאל אויפוועקן יעדן, ווייל נאכדעם ווען מען טוט מאלעסטן א יונגל אדער א מיידל, טראסט מי, יור נאט גאנע סי די ענד אוו איט, אזויפיל פעלער קומען אונז וויינען. ס'איז שוין ווייבלעך וואס האבן שוין קינדערלעך, זיי האבן שוין באלד קינדער צו די בר מצוה, און זיי באקומען אטעקס, פעניק אטעקס, דיסארדער אטעקס, ס'איז אנבעליוועבל, ס'קאסט אין די הונדערטער טויזענטער דאלער, זיי נעמען מעדיקעישאנס, אסאך קינדער ווערן געבוירן מיט א קלעפט ליפ, ס'איז געווענטליך פון די אלע נערוון פילן, איז גייט עס אריין אין די קינדער, מ'קען זייער גרינג דערקענען אויף א קינד זייער אסאך מאל. צי די מאמע האט נישט גענומען נערוון פילן. און דאס אלעס איז ווייל עפעס א חזיר האט נישט קענט האלטן די ערוה ביי זיך. איטס אנבעליוועבל. און אז'סט דיך אומקוקן עסטו זעהן אז רוב פון אונזערע חזירים זענען מידל עידזש מענטשן וואס האבן שוין קינדער מיט אייניקלעך. איי מין ווי לאנג נאך. איז דער שיעור אנצוחזר'ן א שטאט. סאו יעדער זאל זיין זייער קערפול חנוכה, מען דארף זיין קערפול אייביג, אבער חנוכה איז אביסל לויז די שטריקל, ס'איז נישט דא געהעריג חדר מיט אלעם, ס'איז געמאכט אביסל פאר אינדזשוימענט אויכעט, מען רעדט על טהרת הקודש. סאו יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א פרייליכן חנוכה.